א גוטן ערב יום הכיפור תשע"ה, איך האב געוואלט רעדן נאר אפאר קליינע ווערטער וועגן געזונטהייט, און נאכדעם וויל איך רעדן וועגן דעם ענין פון דעם הייליגקייט פון דעם טאג און וואס מען דארף אינזין האבן און וואס מען דארף זיך אויסבעטן, איך האב געוואלט קודם זאגן זייער א וויכטיגע זאך, יעדער זאל גיין צו זיין דאקטאר און פרעגן, ער נעמט מעדיקעישאנס צו וואטעווער די סטארי איז, צו ער מעג פאסטן יום כיפור צו נישט, און ער זאל גיין צום רב און די רב זאל אים זאגן, ער זאל גיין צו א רב וואס ער איז א מקיל, און נישט גיין צום גרעסטן מחמיר, און ווייל דער אמת איז אז יעדער איז א מקיל, ווייל ס'איז דאך פקיח נפש, נאר די שאלה איז צו ער האט גאטס ער זאל זאגן אז מען מעג, און נאכדעם וועלן די סיקריקין אים נאכלויפן, אין דעם ווענדט זיך דאך די גאנצע זאך, ס'האט דאך נישט מיט אידישקייט, טא נאכן דאקטער זאל גיין צו א רב וואס ער האט פלייצעס און ער לאכט זיך אויס פון די סיקריקין, און טאמער זאגט ער. דער רב אז ער מוז עסן, זאל ער פרעגן וויאזוי, כדרך אכילה צו שלא כדרך אכילה, ער זאל פרעגן לכתחילה דעם דאקטער, ס'איז דא אסאך מאל וואס דער דאקטער זאגט דו מוזט עסן געהעריג, געדענק, א איד האט אמאל אויפגעקאלט דעם קאשויער רב, ער איז געווארן צוויי און נײַנציק יאר אלט, דער דאקטער האט געזאגט ער מוז עסן געהעריג יום כיפור, האט ער געוויינט צום קאשויער רב אויפן טעלעפאן, וואס איז דאס ביי די צוויי און נײַנציג יאר וועל איך עסן יום כיפור, האט אים קאשויער רב געזאגט אזא שיין ווערטל, זאגט ער רב איד, נאך די נײַנציג איז דא א נייער שולחן ערוך אז דער דאקטער זאגט מוז מען אים פאלגן, על כל פנים. די זעלבע זאלט איר וויסן, שפילט אייך נישט ארום, קריגטס נישט קיין הארץ אטאקס און סטראוקס, און ווערטס נישט קיין בורדען פאר די פעמילי פאר די רעסט אוו יור לייף. כ'בין געווען אמאל אין לונדון האב איך געזען אז הרב פאדווא אפאר וואכן פאר יום כיפור, א וואך צוויי פארדעם, איז ער געזעסן מיט א דאקטער יעדן טאג, יעדער איד האט געברענגט די מעדיקעישאנס און ער האט געזאגט וואס ער נעמט, און די דאקטער האט געזאגט, ער איז געווען א איד א שומר שבת, און ער האט געזאגט. דער מענטש מעג פאסטן צו ער טאר נישט, ער מעג עסן כדרך אכילה צו שלא כדרך אכילה, דאס טייטש נאך אכילת פרס, און אזוי האט ער געפסקנט פאר יעדן. רבותי, דאונט פלעי געימס, די זעלבע מצוה ווי ס'איז צו פאסטן יום כיפור, טאמער חלילה טאר מען נישט פאסטן, איז עס די זעלבע מצוה צו עסן, טאמער טאר מען נישט פאסטן, אזוי ווי דער וואס ער פאסט, און טאמער פאסט דער וואס ער טאר נישט, איז עס אן עבירה, ער שפילט זיך מיט רציחה. און שוואנגער פרויען זאלט וויסן, איר זאלט פרעגן א שאלה, דער דאקטער קען אייך, ער ווייסט פונקטליך, טאמער העט איר מפיל זיין ווייל איר פאסט זענט איר א רוצח נפש במזיד, ווייל מען האט אייך געווארנט.

און זוכן ווי מען קען בארגן הונדערט האט ער געהאט, בקיצור איז ער אריין דארטן אין א ווירטסהויז האט געזען חברים זיצן זענען היי, זאגט ער זיי ליסן איך דארף האבן נאך דרײַ הונדערט רובל צו ראטעווען א איד, האט ער געזאגט ליסן אה אז דו וועסט אויסטרינקען א גלעזל ברוינפן וועט מען דיר געבן, בקיצור ער האט אויסגעטרינקען א גלעזל, מען האט אים געגעבן נאך הונדערט רובל נאך א גלעזל נאך הונדערט נאך א גלעזל האט ער שוין געהאט זיינע דרײַ הונדערט רובל הונדערט האט ער געהאט פון זיין טאש און ער געלאפן ראטעווען דעם איד, האט אים ארויסגענומען פון תפיסה. איך וויל באטאנען, נישט קיין פעדאפיילס, דער איד האט נישט געהאט צו באצאלן די ארענדע, און סוף איז געווען אז ער איז אריינגעקומען אין בית מדרש, ער איז אראפגעפאלן לעבן אויבן, שיכור, געבראכן א גאנץ יום כיפור, און ס'איז געווען א ביטערע מצב, דער סוף איז געווען אז ער האט אויסגעשלאפן א גאנץ יום כיפור, ווען מ'האט שוין געשריגן השם הוא האלקים האט ער זיך אויפגעוועקט, ער האט זיך צוגעדאכט אז מ'שרייט הונדערט אתה הראת. האט פארקויפט אתה הראת שמחת תורה, געט ער א לויף ארויף אויף די בימה און ער קלאפט צוויי הונדערט אתה הראת, און דער גאנצער עולם האט זיך גענומען לאכן, מ'האט אויסגעשאסן פאר א געלעכטער, האט זיך אנגערופן דער בעל התניא, ער האלט שוין ביי אתה הראת, דאס וואס אונז זעמער דורך יום כיפור, אונז גיימער דורך סוכות, און צו צוקומען צו אתה הראת, דער איד האלט ביי אתה הראת, רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, ווען איר זיצט און איר שרייט און איר וויינט און איר זאגט. כל נדרי מיט אלע אנדערע תפילות, עה דא אידן וואס זיי האלטן שוין נעבעך ביי שמחת תורה, שיכורים ולא מיין, זענען סעקס פריקס, דעי דאונט קעיר אפילו יום כיפור, ס'שטייט אז השטן באטרעפט דרײַ הונדערט און פֿיר און זעכציק ווייל ער קען נאר מקטרג זיין דרײַ הונדערט און פֿיר און זעכציק טעג, דעם דרײַ הונדערט און פֿינף און זעכציקסטן טאג איז יום כיפור קען ער נישט מקטרג זיין, די חזירים ארבעטן טרי האנדרעט און סיקסטי פייוו דעיס א יער. זיי זענען נישט מיד נאכצולויפן בחורים מיט קינדער און מיט מיידלעך, די גמרא זאגט, מען האט יעצט געלערנט דף יומי, ווער ס'האלט מיט, כמה בתולות נבעלו בנהרדעא, אין שמואלס שטאט אין נהרדעא האט מען יום כיפור אויכעט נעבעך מזנה געווען, ס'איז אן אומגליק, נאר וואס, זע אז דיין קינד זאל נישט זיין קיין וויקטעם, מאך זיכער אז דו וואטשסט דיינע קינדער. און אזוי ווי איך האב שוין מסביר געווען, ס'איז נישט דא קיין מצוות תפילה, ס'איז נישט דא קיין שום מצוה וואס ס'שטייט פאר וואטשן די קינדער, און אז די פרוי איז שוואך און זי קען נישט וואטשן, נעם דו איבער די לייצן, און אז פארקערט דו פאסט שווער, זאל זי איבערנעמען די לייצן, קום נישט אין שול. און זאלסט אויך וויסן אז דו לאזט די קינדער אינדערהיים, און איין קליין קינד וואטשט אלע קלענערע קינדער, און נאכדעם ס'רוקט זיך אריין דער זיידע אדער א שכן, אדער היינט דארף מען מורא האבן פאר א פרוי אויכעט, ס'רוקט זיך אריין א נעבער, א יונג ווייבל, און זי הייבט אן צו פאטשקענען די מיידלעך. סאו בעסער גיי נישט דאווענען, זיץ אינדערהיים און וואטש דיינע קינדער, און בי סעיף דען סארי. שוין, דאס איז געווען די צוויי צוגעלייגעכצער וועגן מעדיקל און וועגן סעיפטי אוו די טשילדרען, און יעצט גיי איך רעדן א שטיקל דבר תורה וואס וועט דויערן א שעה, און דאס איז וועגן דעם הייליגקייט פון יום טוב און ווי מען דארף זיך אויסבעטן און וואס מען דארף זיך אויסבעטן און וויאזוי מען קען זיך אויסבעטן. און אז מען דארף מתפלל זיין פאר די שכינה הקדושה אז דער אייבישטער זאל שוין געהאלפן ווערן, פונקט אזוי ווי אונז זעמער אין צרות איז כביכול דער אייבישטער אויכעט אין צרות איז די שכינה הקדושה ליידט, און אז מ'וועט בעטן פאר די שכינה הקדושה דעמאלטס וועט מען געהאלפן ווערן פאר אלע אונזערע זאכן וואס אונז דארף מיר. דער טאג איז אזוי גרויס און אזוי הייליג, די ספרים זאגן א משל, א מענטש האט געטון עפעס א גרויסע זאך פארן קעניג, זאגט אים דער קעניג, וואס דו ווילסט קענסטו ביי מיר בעטן. אַנשטאָט ער זאָל בעטן, איך זאָל ווערן אַ שר, איך זאָל ווערן נאָענט צום קעניג, וועט ער קענען האָבן אייביק אַלעס גוטס, האָט ער געזאָגט דעם קעניג, איך דאַרף יעצט האָבן, איך ווייס, צוויי הונדערט דאָלאַר צו באַצאָלן עפּעס די אַרענדאַר. דאָך אַ נאַר? סאָ, לאָמיר אַריינכאַפּן דעם טאָג. יעצט האָב איך געוואָלט נאָר זאָגן נאָך אַ קלייניקייט, וואָס דאָס איז מוראדיק וויכטיק, ס'איז אַ זאַך, וואָס מ'האָט אונז קיינמאָל נישט געלערנט, און אונז מוזן מיר עס אָנהייבן צו לערנען. יום-כיפּור איז די עיקר געמאַכט בין אדם למקום. אבער ס'ווערט געברענגט אין שולחן ערוך אז נאר עבירות שבין אדם למקום איז דער יום כיפור מכפר, עבירות שבין אדם לחבירו איז יום כיפור נישט מכפר, אזוי שטייט אין סימן תר ו סעיף א'. דער טור זאגט אז די טעם פארוואס מ'דארף איבערבעטן איז אז כלל ישראל זאל האבן איין הארץ, און דעמאלטס האט דער שטן נישט קיין פלאץ וואו מקטרג צו זיין. און אזוי שטייט אין פרקי דרבי אליעזר אויך אז דער שטן זאגט יום כיפור רבונו של עולם דו האסט א פאלק אונטן מיט איין הארץ אזוי ווי די מלאכי השרת אזוי ווי די מלאכי השרת האבן שלום צווישן זיך אזוי האבן די אידן שלום און דער אייבערשטער הערט עס אויס פונעם מקטרג און ער איז מוחל פאר אלע אידן אין של ה הקדוש שטייט ער ברענגט עס פונעם רמ ק אין מסכת יומא אין די של ה הקדוש אז די נשמות קומען אויכעט פארן אייבערשטן אזוי ווי שטייט דאך כפר לעמך ישראל אשר פדית, איז לערנט דער זאגט דער מדרש אלו החיים ואלו המתים, איז דעמאלטס קומען זיי זיך אויך צאם אלע נשמות, און אויב ס'איז דא דא א פירוד, אדער אויב זיי זענען געשטארבן און זיי האבן געהאט א פירוד דא מיט מענטשן, קענען זיי דארטן אינאיינעם נישט צאם קומען, ממילא פעלט אין דעם שלימות פון כלל ישראל. ער זאגט ער טאמער טרעפט זיך איינער. וואס ער האט א טינא אויף א צווייטן איז ער מפריד און מחלק דעם שורש העליון, און וויאזוי איז דעמאלטס מעגליך אז דער אייבערשטער זאל אים משפיע זיין אלעס גוטס? יעצט, אין פרי מגדים אין סימן תר ו ווערט געברענגט אז יעדע עבירה שבין אדם לחבירו האט אויך א חלק בין אדם למקום, ווייל. אז דו ביסט מצער א חבר טאקע בין אדם לחבירו, אבער די תורה שטייט דאך אז מען טאר דאס נישט טון, איז במילא דער אייבערשטער איז נישט מוחל דאס נאר נאכדעם ווען מען האט שוין איבערגעבעטן דעם חבר. דער רמב ם זאגט אין פרק א' אין הלכות תשובה אז אפילו ווען ער בעט איבער זיין חבר און ער איז אים מוחל דארף ער נאך. ווידוי און חרטה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין ספר תוספת יום הכיפורים אויף מסכת יומא דף פ ה עמוד א', אז דאס איז די פשט לפני השם תטהרו, אז פאר מ'קומט לפני השם מוז מען שוין זיין תטהרו פון זיין חבר. יעצט, ס'איז דא א גרויסע מחלוקת אין די אחרונים, דער כף החיים ברענגט אין סעיף קטן ג, אז יש אומרים אז טאמער האט ער נישט מפייס געווען זיין חבר איז די עבירה שבין אדם למקום איז אויך נישט מתכפר פאר אים, יעצט דער ברכי יוסף ברענגט אנדערש ער קריגט זיך און ער זאגט אז ס'האט נישט צו טון איינס מיטן צווייטן, יעצט אין קצה המטה שרייבט ער דארטן דאס שטייט אין די גמרא למי נושא עון למי שעובר על פשע, ווען פארגעבט דער אייבערשטער פאר אידן זייערע זינד אז זיי זענען אויכעט מעביר על פשע? לכתחילה שטייט אין שלחן ערוך אז מ'זאל גיין אליינס איבערבעטן יענעם, נאר. ס'מאכט זיך אסאך מאל אז מ'קען נישט אליינס, שיקט מען א שליח. דער כף החיים זאגט אין סימן תר ו, סעיף קטן מ ד, אז יעצט איז א צייט מ'זאל איבערבעטן די עלטערן, א טאטן א מאמען, יעדער איינער זינדיגט דאך פאר עלטערן. ס'געווען אן אמורא אין די גמרא האט געזאגט איך דאנק דעם אייבערשטן כ'האב נישט געקענט מיינע עלטערן ווייל מ'וואלט נישט געקענט אפגעבן געהעריג כיבוד אב ואם. און לכאורה מיינט עס אויף עלטערן וואס זענען געשטארבן אויכעט, מ'דארף גיין צו זייער קבר זאגן ליסן דו האסט אונז געלערנט געהעריגע זאכן און אונז האבן פארקראכן. און אונז בעט מען דיך איבער, און מען הייבט אן צו ווערן ערליך. יעצט זיי דערציילן אז דער מהרם שיק יעדן ערב יום כיפור האט ער איבערגעבעטן אלע ספרים וואס ער האט געלערנט, ווייל אפשר האט ער אמאל נישט אפגעגעבן כבוד פארן ספר, אפשר האט ער אמאל געזאגט אז דער דער פשט וואס יענער זאגט איז נישט אזוי ריכטיג, און אזוי ווייטער. און זיי דערציילן אז דער אך פרי תבואה האט אויך דאס זעלבע געטון. יעצט אפילו מען האט נישט יענעם דערצערנט נאר מיט רייד דארף מען אים אויך איבערבעטן, ס'איז א זאך וואס מען האט אונז קיינמאל נישט געלערנט, ביי אונז איז אונאת דברים געווען מותר לכתחילה, טאמער יענער איז נישט מוחל דארף מען גיין אפאר מאל, אוודאי ווילאנג אז דו האסט יענעמס גניבה, צו דו האסט יענעם פארשעמט, צו דו האסט געמאכט פארן ווי מען זאגט אז האסט מוציא שם רע געווען, דעמאלטס איז נישט שייך זאלסט אים איבערבעטן. קודם פאררעכט וואס דו האסט געטון. דאס זענען די פאר וויכטיגע זאכן וואס כ'האב געוואלט רעדן, ס'איז צוגעלייגט און יעצט קומט א געהעריגער שיעור. די וואך, מערטשעם סוף וואך, שבת קודש גייט זיין יום כיפורים, יום הקדוש, ס'איז אזוי הייליג דער טאג, הייליגע נאמען איז דאס, זאגט מען יום הקדוש, מסכת יומא צו יומא הייסט יומא דער טאג, דער באקאנטער טאג, ס'הייסט נישט יום כיפור ווייל ס'איז זייער הייליג. סא קודם לאמיר רעדן אביסל, ס'גייט זיין דער ענין פון כפרות, כ'האב געוואלט רעדן דערפון, קודם האב איך געוואלט זאגן אז ס'ווערט געברענגט אין שלחן ערוך סימן תר ה אין די מטה אפרים סעיף ו', יש נוהגין לטבול קודם הכפרות, יעצט איך האב ענק שוין געזאגט, און כ'וועל באלד נאך רעדן א גאנצע אריכות וועגן טובל'ען זיך, עס איז נאר געזאגט געווארן אדער אז ס'איז דא א מקווה ווי ס'גייען נישט צוויי מענטשן אינאיינעם, אדער. זאל מען נעמען א שאוער אינדערהיים. כ'וועל רעדן באלד באריכות. יעצט, די סדר פון כפרות מאכט מען אז מען נעמט א תרנגול פאר א זכר און א תרנגולת פאר א נקבה, אזוי זאגט די רמא אין סימן תר ה. יעצט, ס'איז דא וואס זענען מפקפק, אין שלחן ערוך ווערט שוין געברענגט די רשבא, זיי האלטן אז דאס איז א מנהג פון אמוריים, אבער למעשה די רמא זאגט אז מען מאכט. מען איז מאשר דעם מנהג און ער זאגט מען זאל עס נישט משנה זיין ווייל דאס איז אן אלטער מנהג. יעצט רבי חיים וויטאל ברענגט אין ספר שער הכוונות אז דער ארי הקדוש האט זייער שטארק נזהר געווען אין דעם ענין פון כפרות און ער האט גענומען א תרנגול לבן פאר יעדן פון זיין הויז און א תרנגולת פאר אלע נקבות און די זמן פון שעכטן איז ערב יום כיפור באשמורת, קודם עלות השחר נאך סליחות, און ער ברענגט דארטן גרויסע סודות וואס כ'וויל נישט יעצט אריינגיין. יעצט דער בוטשאטשער רב אין מהדורא תנינא ברענגט אז טאמער מ'האט מחליף געווען, מ'האט פארטוישט, און בטעות האט מען גענומען פאר א זכר א נקבה אדער פארקערט, איז גארנישט קיין פראבלעם. יעצט דער טור אין סימן תר"ה שרייבט אז דעם טעם פארוואס מ'נעמט א תרנגול און נישט קיין בהמה אדער א חיה, ווייל א תרנגול הייסט אויכעט גבר, און גבר הייסט אויך א מענטש, איז מאכט מען א גבר תמורת גבר. יעצט דער אליה רבה אין סעיף קטן ה שרייבט אז על פי האר"י דארף מען נעמען א תרנגול וואס הייסט גבר, און דאס איז א סוד ווייל מיט דעם איז מען ממתיק די גבורות. די איין טעם איז ווייל א מענטש הייסט אויך גבר און די אנדערע טעם איז ווייל מ'איז ממתיק מיט דעם די גבורות. דער לבוש שרייבט אז מ'איז זיך נוהג צו נעמען פון אזא מין וואס איז נישט ראוי פאר א קרבן, מ'זאל זיך נישט טועה זיין חלילה אז דאס איז א קרבן. וועגן דעם, פייגעלעך איז דאך ראוי פאר א קרבן, און א בהמות און חיות זענען דאך ראוי פאר א קרבן, ברענגט מען עס נישט, וועגן דעם ברענגט מען נאר א טשיקן. יעצט, מ'טרייט צו נעמען א ווייסן האן ווייל ס'שטייט אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. און טאמער קאסט עס טייערער איז זאגט דער רמ"א אז דעמאלטס זאל מען נישט נאכגיין דערנאך, מען זאל נעמען א שווארצע, אויכעט וועגן דרכי האמורי, ס'איז אין סימן תר"ד סעיף א'. יעצט אין כף החיים שטייט אז א ווייסע איז בעסער מצד הרפואה, א טשיקן וואס איז ווייס איז געזונטער, ממילא מעג מען יא נאכגיין נאך א ווייסע אפילו עס קאסט מער געלט, און אויכעט לבן איז מרומז צו חסד ורחמים. מען נעמט פאר יעדן מענטש פון הויז נעמט מען אן עוף פאר זיך, אזוי זאגט דער משנה ברורה אין סימן תו פ רש ה, מען נעמט אויכעט א כפרה פאר א עובר, דאס טייטש אויב א פרוי איז שוואנגער נעמט מען א כפרה. יעצט, דער שלחן ערוך זאגט אז מען זאל נעמען צוויי תרנגולים, איין זכר און איינס א נקבה, אזוי שטייט אין שלחן ערוך אין רמ"א אין אורח חיים סימן תר"ה סעיף א', פארוואס? ווייל איך ווייס דאך נישט צו זי וועט האבן א יונגל צו א מיידל, דאס טייטש אזוי, אויב אזוי דארף מען נעמען דריי, איינס פאר די מאמע וואס זי איז א נקבה, און איינס א זכר און איינס א נקבה, אזוי שטייט פון אר"י הקדוש, און אזוי שטייט אין מגן אברהם אין סעיף קטן ב', און דער אליה רבה אין סעיף קטן ח'. יעצט, דער מהרי"ל אין הלכות ערב יום הכיפורים שרייבט ער אזוי, א שוואנגער פרוי זאל נעמען צוויי כפרות, איינס פאר זיך און איינס פארן עובר, יעצט קומט אויס אז ער נעמט נאר צוויי, אנדערש ווי ס'שטייט אין שולחן ערוך. יעצט דער ב"ח שרייבט אויך אזוי, נאר צוויי. דער דרכי משה אין סעיף קטן ב' שרייבט אויכעט אזוי. יעצט דער ב"ח זאגט אז ער האט געטראפן א העתק פון מרדכי קטן, האט ער געטראפן אז א מעוברת נעמט דריי כפרות, און. אזוי שטייט אין דרכי משה, אזוי האט מען זיך נוהג געווען. דער בח איז ווארפט עס אראפ, ער זאגט אז ס'איז נישט אזוי, ווייל טאמער האט זי געבוירן א נקבה, איז דאך גענוג די תרנגולת איז די כפרה צו פאר איר און פארן קינד, און אויב זי וועט האבן א זכר האט זיך איז דאך דער תרנגול א כפרה פארן קינד. למעשה דער רמא פסק'נט טאקע אזוי אין סעיף א', אז מ'נעמט. צוויי פאר א מעוברת, ווייל קען זיין זי האט געבוירן א זכר און קען זיין א נקבה. יעצט, דער מגן אברהם אין סעיף קטן ב זאגט אז באמת צוויי גופים קען מען אויך האבן א כפרה פון איין תרנגול, ממילא מוז נישט זיין עקסטער א זכר און עקסטער פאר א נקבה, און כל שכן דא ווייל ס'איז עובר דאך ירך אמו. א באמת נישט אינגאנצן א געיי, אן אמת'דיגע כפרה וואס איז נאך נישט געבוירן געווארן, ס'האט דאך נאך נישט געזינדיגט. יעצט דער אלי' רבה אין סעיף קטן ח' פרעגט א קשיא, ווי גייט עס די צו ברענגען א כפרה איז דאך אזוי ווי א קרבן חובה, און ס'איז דאך דא א דין אז צוויי מענטשן קענען נישט ברענגען בשותפות א קרבן חובה. איז אפילו די כוונה איז וועגן א כפרה הייסט עס אזוי ווי א חובה, אבער פון דעסטוועגן דאך ס'הייסט דאך נאר אזוי ווי א עולת נדבה און נישט ווי א עולת חובה. ממילא קען עס יא קומען בשותפות, אזוי דער מחצית השקל מסביר, אזוי ווערט אויך געברענגט אין מרדכי און אין תשב"ץ אז מען זאל מאכן עקס צוויי פאר א מעוברת, א זכר און א נקבה, ווייל מען ווייסט נישט וואס זי וועט האבן, און ממילא ברענגט זי דריי, און אזוי שטייט אויך אין די הגהות מנהגים און אין אלי' זוטא אין סעיף קטן ד אז יעדע נפש דארף האבן א תרנגול פאר זיך ווייל ס'איז נפש תחת נפש, און ער זאגט אפילו א עובר ירך אמו. מיינט נישט אז דאס איז איין גוף, ווייל סוף כל סוף יעדער דארף האבן א כפרה און א תיקון, און דער אר"י הקדוש שרייבט אויך אזוי, און רבי חיים וויטאל אין שער הכוונות שרייבט ביי די מנהג פון די כפרות, שרייבט ער היה מורי ז"ל נזהר מאוד לקיימו והיה לוקח תרנגול אחד לבן לכל אחד מבני הבית הזכרים ותרנגולת אחד לבנה לכל אחד מבני הבית הנקבות, און לפיכך זאגט ער קלאר ארויס לאשה מעוברת ישחט עליה, מספיק בית תרנגולים אחד זכר אילי זכר ותרנגולת אחת נקבה אילי נקבה תלד ועוד תרנגולת אחרת בשביל האישו עצמו נמצא שם ג' תרנגולים בית תרנקבות ואחד זכר לכל אישו מבארז אזוי זאגט קלאר ארויס די רי הקדוש יעצט מטה אפרים אין סעיף א' ברענגט אז מ'נעמט דריי תרנגולים אין דארט ווי ס'איז נישט מעגליך זייער אסאך געלט צו כדומה זאל מען נעמען נאר צוויי יעצט דא דא א שאלה אפשר האט זי צווילינג אה פון וואנען ווייסטו אז זי האט א זכר אדער א נקבה אפשר האט זי צווילינג שרייבט דער בח בשם מרדכי קטן אז פאר מעוברת נעמט מען דריי און לתאומים לא חיישינן איך בין נישט חושש אז אפשר האט זי א צווילינג יעצט איך האב א שאלה היינט וואס דער דאקטער ווייסט פונקטליך צו ס'איז יא א צווילינג צו נישט דא דארפסטו שוין פרעגן א שאלה צו מ'דארף נעמען צוויי צו מ'דארף גאר נעמען דרײַ. און אפילו ווען מען פרעגט א שאלה דארפסטו אויך וויסן צו דער דאקטער זאגט ס'איז צוויי זכרים שוואנגער צו צוויי נקבות, א זכר צו א נקבה, די אלע זאכן דארף מען דורך שמועסן מיט א מורה הוראה. יעצט אין שלטי גיבורים סימן תר"ה ברענגט ער, ווען כ'בין נישט חושש אז אפשר ס'איז א צווילינג, ווייל אויב כ'וועל חושש זיין ס'איז א צווילינג וואלט מען דאך געדארפט נעמען דרײַ תרנגולות און צוויי תרנגולים, ווייל טאמער ס'וועט געבוירן תאומות און צוויי זענען נקבות אדער זכרים דארף מען דאך נעמען כאטש פינף. פלאס וואס די פרוי דארף פאר זיך נעמען. איז בקיצור במילא בין איך נישט חושש. יעצט איז די שאלה איז היינט אז מען קען מברר זיין וואס דער דין איז. יעצט למעשה שטייט אין מטה אפרים טאמער תרנגולים זענען נישט מצויים קען מען נעמען פיש אדער געלט. יעצט איך וויל נאכאמאל זאגן כ'האב נאר געזאגט די הלכות ווייל דער עולם וועט מיינען איך בין אין מלחמה מיט די כפרות ווייל איך קען נישט הלכות כפרות. ניין איך קען הלכות כפרות ברוך השם, איך זאג ענק נאכאמאל, ס'איז נישט דא א כשר'ע כפרה צו באקומען אין די גאנצע שטאט, קודם האט איר קיינמאל נישט געזען אז ס'זאל זיין טרייפה, שטעל דיר פאר מ'שעכט אזויפיל טויזענטער, אלעס איז כשר, און דער שוחט איז שלעפעריג פון א גאנצע נאכט נישט שלאפן ערב יום כיפור, און אלעס איז כשר. נאכדעם מישט זיך דאס אויס. נאכדעם א גאנצע וואך די וואך גייט מען זיי ווארפן פון איין טשיקן פלאץ צום צווייטן, איין בוטשער סטאר צום צווייטן, מען באשטעלט און מען קומט און מען שלאגט און די קינדער טרעטן אויפן קאפ און זיי הארגענען אים שיער אוועק און ס'טוט זיך, מען געבט זיי נישט צו עסן און מען געבט זיי נישט צו טרינקען און זענען האלב פאר'חליש'ט, איך וויל ענק זאגן רבותי ווען ס'זאל זיין אמת'ע ערליכע רבנים וואלט מען מבטל געווען דעם גאנצן ענין פון כפרות. די קינדער מאכן געים, זיי שלעפן אים ביים פליגל, זיי ווארפן אים, איר דארפט זען וויאזוי די בוטשערס כאפן אן דעם טשיקן, געבט א פליק אריין אינעם באקס צוריק נאכדעם ווען מען האט שוין געענדיגט, און נאך א זאך, דו נעמסט דאך נישט דיין כפרה פאר דיר, ס'איז דא אזא מנהג, כ'האב געהערט אז אין בעלז פירט מען זיך אזוי, כ'ווייס נישט, כ'נעם נישט קיין אחריות, כ'נעם פיר דיסקלעימערס, אז דער ר' אהרעלע בעלזער פלעגט נעמען צוויי כפרות, איינס האט ער גענומען פאר זיך פון דעם האט ער געגעסן ערב יום כיפור און מוצאי יום כיפור, און די צווייטע האט ער גענומען צו געבן פאר ארעמע לייט, ווייל דאס איז דאך באמת דער טעם פארוואס מען געבט, מען נעמט כפרות, מען לייגט אפילו ארויף די בני מעיים דארף מען ארויף ווארפן אויפן דאך כדי מען זאל זיי ווייל די בני מעיים האט נהנה געווען פון א גזל, און געבט מען עס צוריק פאר די פייגעלעך וואס זיי האבן ווייניג צו עסן. ס'איז דא אין דעם אסאך הלכות וואס מען דארף טון. יעצט מען שעכט אפ א גאנצן אפאר שעה ערב יום כיפור, מען לייגט עס אריין איינס אין אנדערן ווייקט זיך כבוש כמבושל נאך פֿיר און צוואַנציק שעה, איך ווייס נישט ווער ס'איז דער פרומער וואס ער לויפט שוין גראד מוצאי יום כיפור און ער טוט עס איבער וואשן, איך איך ווייס נישט, אביסל וואשט מען עס אפ אזוי אז ס'זאל נישט שטינקען און ס'זאל נישט אריינגעבן די צואה א טעם אינעם גאנצן פלייש, ס'איז פאלש ווי פאלש ס'קען זיין.

און דאס איז טרייפות, און מ'האט אנגעפרעסן די בחורים מיט טרייפות און מיט נבילה, און ממילא אין זומער האט עס אויסגעקלאפט ווייל דעמאלטס האט מען עס געגעבן צו עסן. איך זאג נאכאמאל פאר יעדן, דו ווילסט מקיים זיין די געהעריגע מצוה קענסטו עס מקיים זיין מיט פיש, קענסט מאכן זה חליפתי מיט פיש, און אויב ס'איז דיר שווער עס צו מאכן צו דער פיש סטאר וויל נישט, עסטו נעמען אפאר דאלער, וויפיל ס'קאסט א הינדל, ס'קאסט אכצן דאלער, וויפיל עס קאסט, אז דו דארפסט מאכן פאר א מעוברת צו מינקת נאר דו ווילסט שוין זיין א פרומער און דאס שוין מאכן, אפשר האט זי צווילינג, אפשר עט זי האבן גאר זעקס ששה בכרס אחד, מען קען קיינמאל נישט וויסן, מער פון דעם עט זי מסתם נישט האבן, סאו מאך זעקס און מאך פאר איר איינס א זיבעטע, און פאר דיין מאן און פאר די אנדערע קינדער, בקיצור עס קאסט הונדערט פופציג דאלער די כפרות. דריי ארום זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי זה הכסף ילך לצדקה ואנחנו נלך לחיים ארוכים ולשלום דעמאלטס זאלסטו וויסן דאס געלט אז דו האסט געגעבן פאר צדקה האסטו נישט פוגע געווען קיין הינדלעך דו דארפסט נאך ענטפערן פארן הינדל אויכעט ביסט געגאנגען האסט אויף מיר געוואלט שלאגן כפרות נאכדעם בין איך נאך טרייף אויכעט און מען געבט מיך נאך צו עסן פאר כלל ישראל ס'איז אויך דא צער בעלי חיים אינוואלווד, צער בעלי חיים איז א דאורייתא, מען זאל נישט מאכן מיט קיין טשיקנס, דער אלטער היים איז געווען אזוי, דער שוחט, מען האט אוועק געלייגט א טשיקן, מען האט געוויסט מען דארף אים געבן צו עסן, דער שוחט פלעגט ארום גיין צו די חשובע אידן, מיין מאמע זאל זיין געזונט דערציילט אז דער שוחט איז ארום געגאנגען פון שטוב צו שטוב און מען האט. און פארדעם אנגעזאגט וויאזוי מ'זאל האדעווען די צוויי טאג די טשיקנס צו די דריי טאג, ווייל ס'נישט געווען אזוי ווי דא מ'האט געקענט האבן וויפיל מ'האט געוואלט, און נאכדעם האט מען עס אויסגעזאלצן נאך ערב יום טוב, ס'איז געווען עפעס. היינט ס'א דזשאוק. כ'בעט דעם עולם, ווען דו רעדסט פון כפרות, זאלסטו שפייען דריי מאל אויף דר'ערד, זאלסט עס מאכן מיט געלט. יעצט איז דא א ספר הצלה גמונים זאגט אז ס'איז אפשר בעסער אז מ'מאכט פאר פרויען מיט פיש, ווייל א האן, האב איך דיך פריער געזאגט, איינער פון די טעמים פארוואס מ'זאל נעמען האן איז ווייל ס'הייסט א גבר, נו, וואס גייסטו געבן פאר א נקבה א גבר? איז ביי א נקבה אפשר בעסער אפילו פיש אויכעט. יעצט די אלע פרויען וואס זיי האבן זיבן אכט און ניין צען קינדערלעך און זיי דארפן ארויסגיין און זיי ווארטן אין די גאס און זיי דרייען מיטן האן און די קינדער און מ'לויפט אין די סטריט און מ'מאכט און מ'טוט, דו יור סעלף א פעיווער, זאג דיין מאן וויפיל ס'קאסט א כפרה, גע מיר פאר יעדן קינד דאס געלט און לאמיר דאס געבן פאר צדקה, פאר ארעמעלייט און פאר אלמנות און יתומים, פאר צובראכענע נשמות, עסטו מער אויפטון. כ'האב ענק שוין געזאגט בכלל אין ווילימסבורג, כ'מיין נישט נאר אין ווילימסבורג אין בארא פארק אויך נישט, ביי אונז געט מען נישט קיין צדקה, מ'געט פאר רייכע מענטשן, דער מלמד קריגט א קעיר פעקידזש, יעדן פאר פסח כאטשיג ער האט א גוטע וועידזש ער האט א סטעדי דזשאב מען העלפט אים חתונה מאכן די קינדער ווען ער דארף חתונה מאכן האט ער דריי וואכן חופש פארדעם און נאכדעם פאר זיי געט מען די אלע מצוה פעקלעך א נארמאלע אלמנה מיט א יתומה און מיט מענטשן וואס האבן פשוט נישט דורך צו שטופן דעם בודזשעט די באקומען עס נישט סאו מאך זיכער אז דו עסט געבן פאר אן ארעמע מענטש און די כפרות זאל מען געבן פאר די רייכע מלמדים. יעצט די עיקר פון די כפרה איז אז מען זאל עס אראפ לייגן אויף דר'ערד און א מענטש זאל פילן ביי זיך אזוי ווי ער איז דער הינדל און ער איז מחויב מיתה, מען געבט אים א קליינעם מיטן שיך לייגט מען אים ארויף די שיך אויפן קאפ אבער נישט מען געבט אים א זעץ אריין אזוי ווי די קינדער געבן א האק אריין אין קאפ ס'ווערט טרייפע גראד און מען טאר עס נישט ווארפן אויך נישט און דאס וואס ס'שטייט אז מען זאל עס ווארפן אז ס'זאל זיין אזוי ווי מ'האט אים געמאכט סקילה מיט שריפה, איז דא פוסקים וואס האלטן מ'זאל דאס מאכן נאך די שחיטה, נישט פאר די שחיטה. און ער דארף ביי זיך טראכטן אז דאס וואלט מען איהם געדארפט טוהן פאר אלע זיינע גראבע עבירות וואס ער האט געטוהן, בפרט נאך אויב ער האט מאלעסטעד קינדער אויב געטאטשט קינדער, הא הא, ארגער פון דעם וואלט זיך איהם געקומען מ'זאל טוהן, נישט שעכטן כשר נאר דעם קאפ חלילה אראפ האקן אזוי ווי די אייסיס טוט, אבער חס ושלום איך זאג נישט מ'זאל עס טוהן, נאר דאס איז וואס ס'קומט זיך דיר באמת, אויב דו ווילסט וויסן. דער אייבערשטער ווייזט אונז א שפיגל וויאזוי אונז זעען מיר אויס און וואס באמת ער וואלט מיט אונז געטון פאר דעם וואס אונז טאטש מיר קינדער. עניוועי. און ער זאל תשובה טון צום אייבערשטן און ער זאל אים איבערבעטן, און דאס איז דער ענין פון א קרבן, ס'האט אויכעט אין זיך א זכר פון עקידת יצחק, ווייל אזוי ווי מ'האט דאך נישט מקריב געווען יצחק אבינו'ן איז מען מקריב יעצט, און היינט איז דאך נישט שייך קיין הקרבה, איז דאס הינדל גייט מען עסן בקדושה וטהרה אזוי ווי א קרבן. יעצט, דער לבוש אין סימן תר"ה שרייבט אז דאס איז צו געבן, ווי מען זאגט, לא יחרץ געלט, פארן יצר הרע, פארן שטן און מלאך המוות וואס ער וויל דאך בהשחתת העולם און ער כסדר מקטרג אויף די מענטשן כדי זאלן אריינפאלן אין זיין נעץ, און ווען מען שעכט א מין. פון די בעלי חיים מאכט עס אזא געוואלטיגן תיקון אז דער סמך מם קען נישט מקטרג זיין און ער זאגט דאס אזוי ווי דער ענין פונעם שעיר המשתלח אונז ווייסן אז דער שעיר המשתלח האט מכפר געווען אויף אלע עבירות פון כלל ישראל איז דאס איז דער זעלבער ענין פון דעם איך וועל נאך שפעטער רעדן וועגן דעם שעיר המשתלח. יעצט דער כף החיים אין סעיף קטן ה ברענגט פון רבי חיים וויטאל אז די סוד פון די כפרות איז דער שעיר המשתלח און די כפרות איז ממתיק צו זיין דינים און וועגן דעם האט דער אר"י הקדוש זייער שטארק נזהר געווען עס מקיים צו זיין. יעצט דער אלף המגן אין סעיף קטן ד' זאגט אז דער לשון כפרות מיינט מען נישט פון דעם לשון מחילה און סליחה נאר כפרה איז אז מען טוישט עס אויף אויף אן אנדערן אז די השחתה גייט אריבער צו אלע גוים. יעצט איז דא זייער א אינטערעסאנטער מנהג, איך בין זיכער אז קיינער טוט עס נישט און מען טאר עס נישט טון, נאר איך וויל ענק זאגן מען זאל אלץ וויסן, ס'איז דא א ספר קרבן שבת, ברענגט ער דארטן פונעם ספר חסד לאברהם, באקאנטער חסד לאברהם, אז יש נוהגים ליתן מדם שחיטת תרנגול הכפרה בערב יום כיפור, על תנוך אוזן הימנית ועל בוהן ידיו הימנית ועל בוהן רגליו הימנית, מען לייגט ארויף אביסל פונעם בלוט פון וואס מען האט געשחט'ן אום ערב יום כיפור, אויפן אוזן הימנית אויפן לעפל, און אויפן בוהן ידיו הימנית אויפן בוהן רגליו הימנית, זאגט ער מורא'דיגע זאכן, ובזה און מיט דעם מסתלקים טוט מען אוועק נעמען מעליו פון זיך, השרים די הערן שמעוררים אותו לרדוף אחר תאוות גופניות, פון די אלע. וואס זענען געשטעלט אז מ'זאל דעם מענטש מעורר זיין זאל נאכלויפן נאך תאוות גופניות, און אויכעט הם המקטריגים זיי ווערן נאכדעם זיינע מקטריגים, טוט מען מיט דעם זיי שטיל מאכן און אוועק מאכן אוועקלויפן פונעם מענטש, ובהסתלקם מעליו ניצל, ווען. זיי גייען אוועק פון אים ווערט ער ניצול מתובע וממקטריג, פון איינעם וואס ס'טוט אים צורעדן, און פון א מקטריג, ווייל אין שום בית דין יכול לדון בלתי תובע, קען נישט דן זיין נאר אז ס'איז דא א תובע, איז במילא איז דאס א מורא'דיגער ענין. יעצט, הגם קיינער איז זיך נישט נוהג דאס צו טון, כ'האב נישט געזען מ'זאל עס טון, אבער. איך ברענג סתם מען זאל זעהן וואסערע א הויעכע זאכן דאס איז ווען מען טוט עס ווי עס דארף צו זיין פארשטייט זיך. יעצט אז מען מאכט פאר קינדער די כפרה זאל מען קודם מאכן פאר זיך ווייל אז דו ביסט נישט ריין ווי קענסטו פאר יענעם בעטן א כפרה? קודם דארפסטו זיין ריין אזוי זאגט דער מטה אפרים. יעצט איז זאגט דארטן דער מטה אפרים אז טאמער איינער וויל טון פאר די קינדער למשל אינמיטן די וואך און ער גייט עס ערשט טון ערב יום כיפור מעג ער עס יא טון. יעצט איז מען זיך נוהג אז מען געבט. אין שולחן ערוך שטייט, אין מטה אפרים, סימן תר"ה, אז מען געבט פאר א איש מכובד ער זאל צודעקן דאס בלוט כדי מחבב צו זיין די מצוה און ער מאכט א ברכה אשר קדשנו במצוותיו וצונו על כיסוי דם בעפר, נישט בא-עפר, בע-עפר, די חברה ווייסן אפילו נישט אזוי צו מאכן די ברכה. און ער זאל עס צודעקן שטייענדיגערהייט. יעצט ווערט געברענגט אין כף החיים פארוואס מען זאגט כיסוי דם בעפר, זאגט ער ביי בעפר מיינט מען צוויי מצוות טוט מען, איינס איז די עפר למטה, מען לייגט קודם אראפ אביסל עפר, אויף דעם גייט ארויף דאס בלוט, און נאכדעם די עפר פון למעלה. יעצט דער רמב"ם. און די רוקח און די כנסת הגדולה זאגט מען זאל זאגן נאר כיסוי הדם אבער למעשה מען איז זיך נוהג אזוי ברענגט די שמלה חדשה אז מען זאגט דם בעפר און מען זאגט נישט הדם נאר דם. יעצט די בעפר זאגט מען מיט א סגול ב' און נישט מיט א שווא. יעצט דאס איז נאר לכתחילה בדיעבד אז מען האט געזאגט. על כיסוי הדם איז מען אויך יוצא, ווייל ס'איז דא וואס האלטן אז לכתחילה ברויך מען נישט זאגן נאר דאס, אזוי ווי כ'האב שוין פריער געזאגט. יעצט ערב יום כיפור איז מען זיך נוהג צו עסן, ווייל שטייט אין די גמרא ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, פרעגט די גמרא וכי בתשעה לחודש מתענים מ'פאסט דאך בעשרה, אלא ללמדך שכל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. איז בקיצור אז מען עסט דעם ניינטן און מען פאסט דעם צענטן. איז עס אזוי ווי מען האט געפאסט ביידע טעג? יעצט די לבוש זאגט א מורא'דיגע זאך אז פארוואס האט די תורה טאקע נישט געזאגט גראד מען זאל עסן דעם ניינטן וואס עפעס דורך א רמז איז זאגט די לבוש אז איבעראל ווי מען האט אונז געהייסן אז מען זאל עסן איז נישט די פשט אז איך עס אביסל איז אויך גוט נאר ס'גייט פראפארשענעל לויט פון ווי איך לערן עס ארויס פון פאסטן. פונקט אזוי ווי ביים פאסטן, טאמער ס'דא די פינף עינויים יום כיפור, טאמער טוט ער אסאך מער ווי די פינף עינויים, למשל לייגט זיך נישט אין בעט שלאפן, צו שטייט א גאנצע צייט אויף די פיס, ס'דא אסאך מענטשן טוען אסאך עינויים, איז פאר יעדע עינוי קריגט מען דאך מער שכר, פונקט אזוי די זעלבע איז ביים עסן אויכעט, פאר יעדן ביסל עסן קריגט מען מער שכר, ס'איז נישט די פשט אז איך לערן ארויס מען דארף עסן און ממילא ווען א מענטש איז אנגעגעסן איז גענוג, ניין, איך לערן עס ארויס דורך די עינוי פון יום כיפור אז דאס עסן הייסט אזוי ווי געפאסט איז ממילא איז דארף מען זעהן אז מען זאל טאקע עסן ווי עס דארף צו זיין מען זאל גוט עסן. יעצט דער אלי' רבה אין סעיף קטן א' זאגט א באלעבאטישע סברה וויבאלד ווען א מענטש עסט אסאך ערב יום כיפור פאסט ער דאך זייער שווער יום כיפור ווייל ער איז אנגעגעסן ס'אים שווער צו פאסטן ממילא און דאס איז וועגן דעם לערן איך ארויס די עינוי פון דעם עסן פון דעם עינוי. איך געדענק די רימניצער רבי זכר צדיק לברכה, ער פלעגט נעמען ערב יום כיפור פלעגט ער נעמען געזאלצענע הערינג און ער האט צוגעבעטן נאך זאלץ און ער האט עס געגאסן מיט זאלץ אז ס'איז געווען א שרעק צו קוקן, און דער מענטש האט עס אויפגעגעסן און דאס האט אים געדארשט גאנץ יום כיפור, ער האט נישט גענומען קיין צום קל פילן. ער האט זיך געוואלט מצער זיין אז דער אייבערשטער זאגט ועניתם את נפשותיכם, האט ער געוואלט זיין נפש זאל וויסן וואס דאס הייסט ועניתם את נפשותיכם, אבער נישט יעדער קען דאס טון ווייל חלילה עס קען צוקומען אז מען זאל דארפן אויספאסטן, איז רימניצער רבי געווען אזא קדוש וטהור אז ער האט נישט געדארפט מורא האבן פאר דעם, איך ווייס, מיר האט דערציילט א יעקישער איד אז אינדערהיים אין דויטשלאנד אין פראנקפורט פלעגט זיין אזוי, איינסע נאכמיטאג איז געווען פויזע, יום כיפור, האט מען אריינגעברענגט. אלע גוטע עסנס, מ'האט געברענגט געבראטענע קאטשקעס מיט וואס דו וועסט הערן און געדענקען אין אן ארטאדאקסישע שול, און דער רב האט געזאגט און יעצט העט יעדער פאסטן, ווייל אז ס'איז נישט דא צו עסן און דו פאסט איז דאך נישט קיין חכמה, איז נישט דא איז נישט דא, לאמיר זעהן ווען ס'איז דא און האלט דיך איין, איז דאס אויך א סכנה ווייל איינער קען שמעקן און ס'קען אים ווי מ'זאגט וואטעווער, בפרט נאך א שוואנגער פרוי, אבער אזוי איז געווען. קהילות וואס האבן זיך געפירט צו ווייזן פארן אייבערשטן לעשות רצונך אלקי חפצתי אונז וויל מען טון דיין רצון. יעצט דער טעם פונעם עסן ערב יום כיפור שרייבט דער טור אין סימן תר"ד אז דאס איז וועגן אהבת הקדוש ברוך הוא אל עמו ישראל, דער אייבערשטער האט אונז געש ער האט אונז נישט געהייסן מען זאל פאסטן נאר איין טאג אין יאר און דורך דעם וועט ער אונז מכפר זיין, און ער האט אונז אויך געהייסן אז מען זאל עסן. און טרינקען פאר דעם כדי מען זאל קענען פאסטן און ס'זאל נישט שאטן דאס געפאסטעכץ, זאגט ער ס'איז א משל א מלך וואס ער האט א בן יחיד און ער האט אויף אים גוזר געווען ער זאל פאסטן, האט ער אנגעזאגט די עבדים אז דעם טאג פאר ער גייט פאסטן זאל מען אים גוט געבן צו עסן ער זאל עס קענען. אדורכטראגן. און די רבינו יונה אין שערי תשובה אין שער רביעי שרייבט אזוי ואם עבר אדם על מצות לא תעשה ועשה תשובה, א מענטש האט חלילה עובר געווען אויף א לא תעשה און ער האט געטון תשובה ידאג לעוונו זאל ער זיך זארגן פאר זיין זינד ויכסוף און ער זאל גליסטן ויחכה, און ער זאל ווארטן להגיע ליום הכיפורים ווען ס'קומט שוין יום כיפור למען יתרצה אל השם יתברך ער זאל קענען צוריק ווערן באוויליגט ווייל אונז ווייס מיר דאך אז א לא תעשה העלפט נישט תשובה אליינס ס'מוז זיין יום כיפור כי רצונו ווייל ס'איז דער ווילן פונעם אייבערשטן חיי הנפש והגוף דער אייבערשטער וויל אז דו זאלסט לעבן מיט א נפש און מיטן גוף. ועל כן אמרו חזל כל הקובע סעודה בערב יום כיפור כאילו נצטווה להתענות תשיעי ועשירי, וועגן דעם לערנען אונז די חזל אז ווען איינער איז קובע א סעודה ערב יום כיפור איז אזוי ווי ער האט געפאסט דעם ניינטן און דעם צענטן, כי הראה שמחתו בהגיע זמן כפרתו, ווייל ער ווייזט מיט דעם ארויס זיין שמחה. אז ס'קומט שוין די זמן פון די כפרה, ס'טייטש אזוי, ער עסט ווייל ער פריידט זיך אז ס'קומט די זמן כפרה, און נאכדעם דעם צענטן פאסט ער, ווייל דאס איז זיין כפרה. ותהיה לו לעדה על דאגתו לאשמו ויגונותו לעוונותיו, און דאס וועט זיין א עדות אז ער זארגט זיך פאר זיין זינד און ער וויל אז דער אייבערשטער זאל אים מגין זיין פון די עבירות. ועוד טעם, זאגט ער, דער הייליגער שערי תשובה לרבינו יונה, כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצוה, כי יגדל וישגא מאוד שכר השמחה על המצוה. אגב, ביי אלע ימים טובים זענען מיר אונז קובע א סעודה אויף די שמחה פון די מצוה, און מחמת שהצום ביום הכיפורים וויבאלד יום כיפור איז מען דאך מחויב צו פאסטן נתחייבנו, האט אונז דער אייבערשטער מחייב געווען לקבוע הסעודה על שמחת המצוה ביום כיפור. מורא'דיגע זאכן. יעצט די שלה הקדוש אין מסכת יומא. שרייבט אין די נאמען פון רמק אז תשובה איז איינע פון די מצות עשה'ס פון די תורה און מען דארף עס מאכן בשמחה. יעצט אין יום כיפור איז נישט דא קיין שמחה ווייל מען זארגט זיך דאך פאר די עבירות און די אידן קוקן ארויס אויפן אייבערשטן ער זאל אונז מוחל זיין ער זאל ארויסציען אונזער משפט אז מען זאל מצליח זיין. דעם האט מען געמאכט די שמחה פון מצוה ערב יום כיפור אז מען זאל עסן און דאס איז די שמחה של מצוה. יעצט ס'איז דא. א שיינע טעם פון ישועות יעקב, דער ישועות יעקב זאגט אז א מענטש וואס ער זארגט זיך, ער האט אזויפיל עבירות, און ער האט אזויפיל פראבלעמען, און ער דארף זיך דאך דורך קומען מיט א בית דין של מעלה מיטן הייליגן באשעפער, איז ס'קומט א טאג פאר דעם ער איז שוין נישט הונגעריג, עה דעם ניינטן טאג ער זוכט שוין נישט צו עסן, און די גאנצע עסן איז ביי אים אן עינוי, וועגן דעם האט דער אייבערשטער געזאגט יעצט זאלסטו עסן, ווייל דאס עסן איז ביי דיר אן עינוי, און מיט דעם עינוי קומט מען אפ. אלע עסנס וואס מען האט געגעסן נישט לשם שמים א גאנץ יאר. יעצט מ'האט געהערט איינמאל זייער א שיין הייליג ווארט, ר' אהרן טשערנאבלער איז געווען א זיידע פונעם ר' ישכר דוב פון בעלז, יעצט דער ר' ישכר דוב איז געווען א יונגערמאן האט ער אים אמאל צוגערופן האט אים געזאגט אזוי, ביסט דאך א תלמיד חכם דו לערנסט פלייסיג און דו ווייסט דאך אז היינט איז א מצוה צו עסן, אבער געדענק דו דארפסט אזוי עסן ס'זאל זיין כאילו התענה. עס איז אזא טיף ווארט, ס'לאזט זיך נישט משער זיין. דער ריזשינער פלעגט זאגן מ'זאל פאסטן ביים שיסעלע אויך. מ'מוז נישט מאכן תענית און גארנישט עסן, זאלסט דיך אינמיטן ווען דו עסט שוין וויפיל דו האסט געברויכט, הער אויף. ס'איז דא א תענית הראב"ד, זאלסט אויפהערן אינמיטן צו עסן, און דאס הייסט אזוי ווי א תענית. האט ער אים געזאגט דו זאלסט וויסן, זאגט ער פארן בעלזער רב, מ'דארף אזוינפיל עסן, ס'איז אזא מצוה אזוינפיל צו עסן, אז ס'זאל זיין כאילו התענה. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין די ספרים, די גמרא ברענגט אז ס'איז דא ד' חלקי כפרה. די פערדע איז טאמער כ'וועל זאגן אלע פיר, די ערשטע איז אז עבר א מצות עשה א לא זז עד שמוחלין לו, עבר א מצות לא עשה דעמאלטס איז תשובה ויום כיפור מכפר, עבר על כריתות און מיתות בית דין איז יסורים ס'פעלט אויס תשובה יום כיפור און יסורים, אבער א חילול השם איז נאר דער יום המיתה איז תשובה יום כיפור יסורים מיטן יום המיתה. איז ווערט געברענגט אין די ספרים. אז ס'ווערט געברענגט א קשיא אויב דאס איז מתקן נאר נאכן טויט, נו יעדער מענטש גייט דאך אמאל שטארבן, ס'האט דאך יעדער גאראנטירט אז ער האט געמאכט א חילול השם וועט אים דער אייבישטער מוחל זיין, כ'מיין סוף כל סוף ווער גייט דען נישט שטארבן, ס'איז געווען ר' יהושע בן לוי איז אריין לעבעדיגערהייט אין גן עדן, דארטן אליהו הנביא איז אריין לעבעדיגערהייט, און נאכדעם איז דא דארטן שרח בת אשר. און נאך אפאר אבער אזוי שטארבט דאך יעדער סאו וואס איז די פראבלעם אז ערשט ס'ווערט דער תיקון נאכדעם ווען מ'שטארבט? איז דא די מורא'דיגע הייליגע ווארט פון די ספרים הקדושים געזינדיגט האט דער גוף מיט די נשמה, תשובה דארפן טון דער גוף מיט די נשמה, טאמער שטארבט ער איז די נשמה. האט טאקע א תיקון, כאטשיג ס'איז געווען חילול השם אויב ר'איז דורך די דריי סטעידזשעס פון תשובה, יום כיפור, און יסורים און מיתה. אבער דער גוף בלייבט פוילן אין קבר מיט א חילול השם וואס דאס גייט קיינמאל נישט אוועק פון אים. און דאס איז א מורא'דיגע זאך. איז במילא וואס האט דער אייבישטער געטון? ער האט אונז געגעבן וועגן וויאזוי אונז זאל מיר קענען אפילו אויף דעם תשובה טון. איז איינע פון די זאכן איז ווייל ס'שטייט אין טור די מצות אכילת יום כיפור איז מאהבת השם יתברך לבני ישראל יעצט אהבה איז מקלקלת את השורה דאס ווייסט מען ליבשאפט דאס גייט ארויס פון די גלייזן יעצט כאטשיג מכוח'ן מדת הדין דארף מען אלעס מתקן זיין און ביי חילול השם קען מען נישט ביי לעבצייט אבער ווייל דער אייבערשטער האט אונז אזוי ליב געט ער אונז יעצט א ספעשל באוויליגונג אז אונז זאמיר קענען מתקן זיין אפילו חילול השם מיט דעם ענין וואס אונז עסט מיר ערב יום כיפור, פארשטייט זיך אזוי ווי עס דארף צו זיין, מען עסט ווי עס דארף צו זיין. יעצט וועגן דעם ענין פון מתקן זיין דעם ענין פון חילול השם, וויל איך נאר זאגן נאך זייער א שיין ווארט וואס ווערט געברענגט פון ר' ישכר דוב פונעם בעלזער רב, ער זאגט אזוי, דער נביא וויינט, שובה ישראל עד השם אלקיך כי כשלת בעוניך קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו, כל תשא עוון וקח טוב, ונשלמה פרים שפתינו. זאגט ער אזוי. רש י זאגט, כל תשא עוון כל עוון סלח, יעדע עבירה זאלסטו מוחל זיין. זאגט ער, ס'דאך ידוע די ד' חלקי כפרה וואס כ'האב פריער געזאגט, און חילול השם קען מען דאך נישט מתקן זיין ביים לעבן, און ממילא איז עס א גרויסע פראבלעם, אבער כ'האב ענק שוין געזאגט יעצט, איינס איז וועגן די סעודה פון ערב יום כיפור איז דאס מתקן, און ר' ישכר דוב האט צוגעלייגט נאך זייער א שיין ווארט. דער רמב ם פסק'נט אין פרק א' אין הלכות תשובה הלכה ד', בזמן שבית המקדש היה קיים, ווען די בית המקדש איז געשטאנען, אז השעיר המשתלח היה מכפר על הכל, די שעיר המשתלח האט אויף אלעם מכפר געווען. יעצט שטייט אין ספרי, כשעירים עלי דשא, וכרביבים עלי עשב, זאגט דער ספרי, מה שעירים מכפרים, אזוי ווי די שעירים זענען מכפר, אף דברי תורה מכפרים, זעלבע איז דברי תורה זענען מכפר. קומט אויס אזוי. די שעירים האמיר אונז שוין נישט, במילא דאס וואס די רמב ם זאגט אז די שעירים האבן אויף אלעם מכפר געווען, וואס לויט דעם האט דאך עס מכפר געווען אפילו אויף עוון פון חילול השם, דאס האבן מיר אונז נישט, אבער איין זאך איז אונז יא געבליבן, די דברי תורה איז אונז יא געבליבן, ממילא אז אונז האמיר מיט די דברי תורה דעם זעלבן כח ווי די שעירים, איז דורך דעם וואס א איד איז מקבל אויף זיך דעם עול תורה, און ער לערנט און ער כאפט אריין נאך אביסל לערנען און נאך אביסל לערנען, קען זיין רואיג ביי זיך, אזוי זאגט ר' ישכר דוב. אז ער וועט אלעס מתקן זיין ביי זיין לעבצייט, דאס איז וואס רש י זאגט כל תשא עוון כל עוון סלח, אפילו אזאלעכע עבירות וואס דו ביסט נישט מוחל נאר ביי מיתה, און דאס איז די פשט אין ונשלמה פרים שפתינו, דורך די לימוד התורה קען מען מקריב זיין די שעירים נאך היינט בזמן הזה בפועל. און איך זאג אייביג, ס'שטייט אין תהילים אין קאפיטל קל ט זאגט דוד המלך, ימים יוצרו ולא אחד בהם. זאגט רש"י אז דארט איז דא די קרי ולו צו ס'איז ולא אחד מהם און קיין איינס נישט צו אלע, בקיצור ס'איז דא דארטן א קרי מיט א כתיב. נאכדעם איז רש"י זאגט צוויי טייטשן, איינס איז. ימים יוצרו, כ'האב באשאפן טעג. ולא אחד מהם כ'האב פון קיין איינעם נישט קיין הנאה אחוץ פון שבת, אדער זאגט רש"י דבר אחר זה יום כיפור, דאס מיינט מען יום כיפור. יעצט דאס מיינט אז שבת. איז אויסגעוועלט געווארן פארן חלק פון אייבערשטן, און די זעלבע איז יום כיפור, נאר שבת איז איינמאל אין זיבן טאג און יום כיפור איז איינמאל א יאר, יעצט דאס איז געמאכט געווארן אז דער אייבערשטער האט עס אויסגעוועלט אז דאס זאל ער האבן א שייכות מיט יעדן איד, דעמאלטס ארבעט ער נישט כאילו מלאכתו עשויה, און ער קען זיך אביסל אריינלאזן אין עבודת השם און אין לימוד התורה, יעצט די יאר. געפאלט זיך א מורא'דיגע קאמבענעישן, שבת יום כיפור אינאיינעם, סאו. דער פסוק ימים יוצרו ולא אחד מהם. דאס לערנט אונז אז דאס יאר גייט זיין אזא נאנטקייט צווישן כלל ישראל און צווישן דעם אייבערשטן, אז טאמער א מענטש וויל נאר, עט ער זיך קענען מורא'דיג מקשר זיין צום אייבערשטן און תשובה טון אויף אלע זינד און דער אייבערשטער עט אים מוחל זיין. און די קדושה פונעם שבת העלפט אויף תשובה צו טון, אזוי ווי כ'האב ענק שוין געזאגט, אפילו איינער האט געזינדיגט ווי דור אנוש, איז מען אים מוחל, איז זעט אויס אז די קדושה פון שבת איז אזוי הייליג אז ס'איז מוחל אפילו אויפן חטא פון עבודה זרה. יעצט שטייט ימים יוצרו ולא אחד מהם. יעדער מענטש קומט אראפ אויף אן אנדערע זאך מתקן צו זיין, אבער שבת און יום כיפור איז גאנץ כלל ישראל אייניג, יעדער מוז דאס, דאס איז די בונד צווישן אונז און צווישן אייבערשטן. איז ממילא דארף מען זייער אבאכט געבן מען זאל זיך אויפירן ווי עס דארף צו זיין, יעצט איז שבת יום כיפור, מען זאל דאווענען ערליך וויפיל דו קענסט, ווען נישט זאלסטו פאסטן ערליך, אבער נישט מבלה זיין די זמן מיט שטותים און מיט לצנות, און זיין ביזי דער און יענער און אהער מיט אהין. יעצט דער חתם סופר אין זיינע דרשות אין חלק א', דף ל"ו עמוד א', זאגט ער אזוי, בשבת אין יום צרה, שבת איז נישט דא קיין יום צרה, כי רגע אחד של שבת, איין רגע פון שבת פועל יותר מכל הזמנים איז מאכט מער א ווירקונג ווי אלע זמנים, על כן יום כיפור שחל בשבת זכות השבת יליץ, יום כיפור וואס ער געפאלט אין שבת איז דער זכות פון שבת עט מליץ זיין, און ער זאגט אז דאס איז דער פשט וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, דרשן די חז"ל דאס איז יום כיפור וואס האט נישט קיין אכילה און קיין שתיה, כבדהו בכסות נאה רוצה לומר נקי מכל חטא על דרך בכל עת יהיו בגדיך לבנים. און ער רעדט דארט א גאנצע אריכות וועגן שבת, אבער דער הייליגער חתם סופר זאגט אז דער זכות פון שבת איז מליץ אויפן יום כיפור, שטעל דיר פאר, ממילא איז נישט דא קיין שום מין שרעק, ס'איז נישט קיין יום צרה חלילה אז ס'קומט א יום כיפור ווען ס'געפאלט זיך אום שבת. און מיט דעם זאג איך פאר די אלע מענטשן, לאמיר זיך אריינלאזן מער אין הלכות שבת און לאמיר זיך אריינלאזן אין מער אין איינהאלטן אום שבת, מען רעדט נישט די וואס זיי טעקסטן אום שבת און זיי רעדן אויפן טעלעפאן אום שבת און וואס זיי פארן אום שבת, מען רעדט, איך מיין פון די היימישע, מען רעדט פשוט אפילו מען זאל נישט רעדן דברים בטלים אום שבת, מען זאל נישט ליינען די אלע צייטונגען אום שבת, ס'איז אלעס נישט געמאכט פאר שבת, ס'דא די אלע צייטונג מיט די ביכלעך האבן פיקטשערס, און אונטער דעם שטייט פון וואו ס'קומט, אין שולחן ערוך שטייט מען טאר נישט קוקן אויף א פיקטשער וואס האט אונטן וואס די די אלע זאכן וואס דער פיקטשער באדייט וועלכע מורה ר'עט שרייבן, ס'דא הלכות אויף אלע זאכן רבותי ס'דא הלכות, לאמיר זיך אריינלאזן אין שבת קודש. יעצט דער הייליגער חתם סופר אין חלק א' דף קג עמוד א' זאגט ער. אז דאס וואס יום הקדוש איז זייער הייליג און אונז זעמיר עס מקדש און מען נעמט זיך אראפ די בגדים הצואים די פארשמירטע קליידער די זינדיגע, די קדושה אליינס איז דער כסות נקי, מען מאכט פון דעם צואה פון די שמוץ פון די עבירות מאכט מען דעם שענסטן כסות, און וועגן דעם שטייט אז תתענג על השם. ס'שטייט נישט אז תתענג תענוגי גוף ותענוגי גשמי, ווייל ס'ווערט דערפון פון די אלע עבירות א שטיק רוחני און א כסות נקי, וואס דעמאלטס זאגט ער תזכה מ'איז זוכה והרכבתיך על במתי ארץ, אז די זוכה זיין דעם עולם הבא אויף די וועלט דא. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן גיין אין מקווה, סא אהן לפני השם תטהרו, ס'א מורא'דיגע זאך, די גמרא זאגט, שטעל דיר פאר ווערטער, הער,

צו די מקווה. זאגט דער רב שלמק'ל וועסטו זעהן ווי הויעך און ווי הייליג א מקווה איז. מקווה איז די העכסטע זאך. דאס וואס איך מאך אוועק מקווה זאלט איר וויסן, מענער מקווה'ס איז נישט חלילה ווייל איך האלט נישט דערפון. נא! זיי דערציילן אז דער רב גלאזער אין קלויזענבורג פלעגט גיין מיט די אונטערהויזן אין די מקווה. האט מען אים געזאגט נו חציצה חציצה זאגט ער יא ס'איז אביסל לויז. האט דער. ס'איז געווען דעמאלטס א דיין. רבי אידעלע. דער דזשיקובער רב חיים מאיר'לס איידעם. ס'דא א בית מדרש אויף זיין נאמען. בקיצור האט ער אים געזאגט יא יא ס'איז אביסל לויז די גאנצע תורה ביי אייך אביסל לויז. על כל פנים איך האב נישט קיין שום פראבלעם מיט א מקווה. איך טענה נאר איין זאך אז ס'איז אזוי הייליג א מקווה אז מ'האט געמאכט דערפון ממש דעם גרעסטן בית זנות וואס ס'איז דא. דער גוי האט נישט אזא באקוועמליכן בית זנות. דער גוי אז ער וויל זעהן נאקעטע מענטשן מוז ער גיין אין א ספעשל מאווי האוז אדער קויפן עקס רעיטעד מאוויס און זיין ווייב וועט עס צוקוקן און זי וועט שרייען אויף און אז ער וויל מאכן משכב זכר מוז ער גיין אין א געי באר צו אין א געי קלאב. אונז האמיר עס עט נאו טשארדזש, קאסט פינף דאלער א חודש, איך ווייס נישט וויפיל סקאסט מקווה געלט היינט, איך קען מיך נישט אויס ווייל איך גיי דאך שוין נישט זיבן יאר האט מען מיך שוין נישט געלאזט גיין אין א מקווה, סא בקיצור און מען קען קוקן און מען קען פעניען וויפיל מען וויל, מען קען זיך אראפזעצן אפילו איינער טאטשט נישט ער קען זיך אראפזעצן קוקן א שעה. ווער האט אים דען באדערט? געשטאנען דארט איינער האט געקוקט יעדער ווער גייט אריין אין די מקווה, צוגעגאנגען צו דעם אינגערמאן, זאגט ער אים זאג מיר, דורכשניטליך איז דא יעדער געמל'עט, מענטשן כאפן נישט די מעסעדזש, סאו די מענטשן האבן די בעסטע זאך, ער דארף נישט גיין אין א געי קלאב אין א געי באר, ער מאכט א לעבן. ער קוקט, און נאכדעם טוט ער וואס מען טאר נישט, און נאכדעם איז דא בית כסא, ס'איז דא פון אלעם, אלע מין עבודה זרה איז דא, נאר וועגן דעם בין איך ברוגז, איך אליינס גיי אויכעט אין א מקווה, נאר דארט ווי איך גיי, גייען קיינמאל נישט צוויי מענטשן אינאיינעם, א גאנץ יאר איז עס ליידיג, ווייל ס'איז א פרויען מקווה, ס'קומט ערב ראש השנה ערב יום כיפור, שטייט מען אין די ליין, אפילו ר' דוד פיינשטיין, ר' דוד וואס ער איז דער פוסק דארטן, און ער איז דער גרויסער תלמיד חכם און דער זון פון ר' משה, שטייט אויך אין די ליין און ווארט אויף זיין ליין.

און דאס איז א מורא'דיגער אומגליק, א יונגל דארף זען ווי ביי אן אלטן איד ווערט א קישוי אבר, און פארקערט אויך, דאס יונגל ווייסט דאך נישט וואס דאס איז, ער שעמט זיך נישט דערמיט, לויפט ער ארום מיט א קישוי אבר, דעקט זיך אפילו נישט צו מיט א האנטוך. און דאס אלעס דארף יעדער צוקוקן, און דאס איז עקסעפטעד? שטעל דיר נאר פאר נאך ערב יום כיפור איז דאס עקסעפטעד? נאו וועי! און איך וויל ענק זאגן נאך א זאך, מיר האבן שוין געזאגט, איך זאג אייך, איך זאל האבן אזויפיל גוטע יאר, וויפיל מענטשן האבן מיר שוין דאס געזאגט, הרב נחום, זייט איך הער אויס אייער האטליין, האב איך געזען איך בין וואלנערעבל צו קינדער, איך בין א סעקס פריק און א מעניעק, און זייט איך האב אויפגעהערט צו גיין אין א מקווה און איך זע נישט קיין נאקעטע קינדער, איי דאונט געט אראוזד. און איך זוך עס נישט מער, און ס'איז שטיל געווארן די תאווה. מענטשן זאגן איך בין געגאנגען פאר העלפ יארן צו סייקאלעדזשיסט און סייקייטריסט, נאטינג העלפט עז מאטש עז יור איידיע. דיין איידיע איז געווען גיי נישט אין א מקווה און מאך דיך נישט אראוזד, אפילו דו קומסט נישט צו צו א קישוי אבר. די גמרא זאגט ווען יענער זעהט ווען איינער קוקט אויף יענעמ'ס ערווה ווערט אים אויסגעריסן א טיפה פון זרע פון מח און ס'רינט אים אראפ איז במילא. דאונט העוו עניטינג טו דו וויט איט, זוך דיר נישט קיין גליקן, בפרט נאך ערב יום כיפור. סאו דאס איז די דיעל פון ערב יום כיפור, האסטו א מקווה ווי דו קענסט גיין אליינס, אליינס מיינט ממש אליינס, און אויך נאר א מידל עידזש מענטש, טאמער גייט א יונגל אדער א בחור אליינס רחמנא לצלן, אין קעיס ס'איז דא אן עקסידענט אז נאך איינער קומט אריין, איז משכב זכור על המקום, אויפן פלאץ. אין דעם זשופניק שוויץ וואלט מען געדארפט צושפארן אז ס'זאל נישט בלייבן א זכר וואס דארט טוט זיך אויף. יעדע צוויי וואכן קריג איך א טעלעפאן קאל פון א בחור פון ירושלים, כ'האב געהערט זאגן, איינער זאגט מיר ווען ס'קומט ארויס די האטליין איז אלע מירע בחורים, מ'האבן אזעלכע DSL ליינס וואו מען קען רעדן אויף אמעריקע אומזיסט, און זיי הערן מיך אויס, און זיי ווייסן עקזעקטלי וואטס העפענינג, און ווען זיי האבן א פראבלעם קאלן זיי ר' נחום, יא, מען האט מיך אין זשופניק שוויץ געמאכט משכב זכר, בכח, מען האט מיך אנגעכאפט. האט אריינגעשטופט אין מיר. אנבעליוועבל! און דאס זעלבע איז אין אלע אנדערע מקווה'ס די זעלבע גארביטש אלל אווער. און טריי טו בי קערפול. סא טאמער ווילסט דיך טובל'ן חמש טבילות אזוי ווי דער כהן גדול און דו האסט נישט א מקווה וואו דו ביסט אליינס, גיי אריין אין די שאוער, בערך פינף מינוט א שאוער דאס איז תשעה קבין, ווענד זיך ווי שנעל ס'גייט וואס פאר א פרעשור אבער לאמיר זאגן אין פייוו מינוטס ביסטו יוצא. סא מאך פינף און צוואנציג מינוט נעם א שאוער, אזא גוטן שאוער, ווייסט אזוי ווי ס'דארף צו זיין. און דאס וועט זיין לכבוד די חמש טבילות פונעם כהן גדול, באט איין ערווה זאלסטו חלילה נישט זען. און נאכדעם מוז מען פארשטיין אזוי, די גמרא אין מסכת פסחים דף נון אלף רעדט דארט ארום מיט וועם מען טאר זיך נישט אלץ באדן, איז א טאטע טאר זיך נישט באדן מיט א זון, ווייל דער זון טאר נישט זען די ערווה פונעם טאטן פון וואו ער איז געבוירן, און מען טאר זיך נישט באדן מיט א שוואגער, און מען טאר זיך נישט באדן מיט אסאך קרובים דארט, ווערט אויסגערעכנט אלע קרובים און ס'איז הלכה פסוקה אין שולחן ערוך. איז למעשה איז אזוי, שיקן דעם קינד אליין אין מקווה איז דאך נישטא א גרעסערע פארברעך ווי דאס, שיקן אים מיטן טאטן איז ער דאך עובר אויף א גמרא אז מען טאר זיך נישט באדן מיט א טאטן, שיקן אים מיטן רבי'ן, דער רבי איז דאך א חזיר א מנוול. ווער טראסטסטו דען היינט? סאו מיט וועם קענסטו שיקן א קינד אין מקווה אריין? וועגן דעם שריי איך קעגן די מקווה'ס. אבער ווען דו קענסט למשל גיין אין א מקווה וואו דו ביסט אליין מיטן קינד, און ער זעט נישט דיין ערווה, דער זון זעט נישט דעם טאטנ'ס ערווה, און זיי גייען ארויס פונעם צימער אליין גראד אין מקווה אזוי אז מען זעט גארנישט איינער פון צווייטן, דאס איז די בעסטע זאך. און טאמער נישט, ליסען, סקרעטש איט. מקווה'ס זענען געמאכט פאר פרויען. יעצט וויל איך רעדן אביסל וועגן דעם הייליגן טאג יום כיפור. דער אייבערשטער האט געוואוסט אז יעדער מענטש וועט זינדיגן, פאר ער האט באשאפן די וועלט האט ער שוין געמאכט תשובה. אין ראש השנה'דיגן מחזור ביים צווייטן טאג ביים שחרית ביי פאר נישט ממש פאר אביסל פאר קדושה רעכנט מען דארטן אויס איין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא, איז אברהם אבינו האט געזינדיגט ער האט געזאגט במה אדע, און אזוי ווייטער ווי ער רעכנט אויס יעדע זאך, נישטא, א מענטש קען נישט קעגן אזא גרויסן באשעפער קענסטו נישט זיין ריין, ממילא האט דער אייבערשטער אונז לכתחילה געגעבן א טאג פון תשובה, און תשובה איז גאר א מצוות עשה דאורייתא, שטעל דיר פאר, ס'איז נישט אז דו ווילסט טוהן תשובה טוה תשובה און אז נישט נישט, ס'איז גאר א מצוות עשה דרעשה. קומט אויס אז דער אייבישטער האט געוויסט אז מ'וועט נישט קענען דורכגיין דאס לעבן אומגעזינדיגט, סאו ווער נישט צובראכן ביי דיר. האסט געזינדיגט? טו תשובה. יעצט, דער אייבישטער האט אונז געגעבן א טאג ווי יום כיפור אז מ'זאל פאסטן. פאסטן איז קעגן די בריאה. א מענטש קען נישט לעבן נאר אז ער עסט. פארוואס האט דאס דער אייבישטער געטון? האט דאס דער אייבישטער געטון פאר זייער זייער א טיפע באדייטונג. צו ווייזן פארן מענטש, יום כיפור גייסטו טון קעגן די טבע פון די וועלט, ממילא וועל איך דיר מוחל זיין קעגן די טבע, וואס לכאורה, מוחל זיין? פארוואס זאל איך דיר מוחל זיין? ס'האט נישט קיין שום טעם, ווייל אז דו זאגסט יעצט טוט דיר לייד, טוסטו צוריקציען א מעשה וואס דו האסט שוין געטון. איז דאס איז א נאר א מתנה פונעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער האט אונז צוגעשטעלט דעם יום כיפור אויף אזא אופן אז אונז זאל מיר זיין שלא כדרך הטבע אדער חוץ מדרך הטבע אדער העכער פון די טבע, ממילא קען ער אונז מוחל זיין אויכעט. יעצט אונז געפינען מיר ווען דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה רבינו ער זאל מאכן די ערי מקלט, פארוואס האט אים דער אייבערשטער געהייסן מאכן ערי מקלט, אז טאמער חלילה איינער געהארגעט איינעם בשוגג זאל ער האבן וואו צו לויפן. יעצט ס'שטייט דארטן אז ער זאל זיין אין ערי מקלט עד מות כהן הגדול, איז סתם אזוי. האט מען געלערנט אין חדר ביז דער כהן גדול שטארבט און נאכדעם קען ער אהיים גיין, און די משנה ברענגט אויכעט אז די מאמע פונעם כהן גדול האט געברענגט פאר זיי צו עסן כדי אז זיי זאלן נישט מתפלל זיין אז דער כהן גדול זאל שטארבן, זאלן זיך פילן באקוועם. יעצט אין פירוש יונתן אויפן חומש, יונתן בן עוזיאל, ער זאגט דארטן דעם טעם פארוואס ער האט געמוזט ווארטן ביז דער כהן גדול שטארבט, זאגט ער עפעס א מורא'דיג און טיפע בחינה, ער זאגט אזוי, ווייל דער כהן גדול וואלט ווען געדארפט ווען ער איז אריין לפני ולפנים בעטן ביים אייבערשטן דריי זאכן, אז אידן זאל נישט זינדיגן מיט עבודה זרה, און זאל נישט זינדיגן מיט זנות, און זאל נישט זינדיגן מיט רציחה, און ווייל ער האט דאס נישט געבעטן קומט זיך אים מיתה, איר הערט ס'איז גאר אן אנדערע דערהער. נישט מען ווארט ביז דער כהן גדול שטארבט, ניין ער איז מחיוב מיתה, ווייל ער וואלט ווען געדארפט בעטן מלפני ולפנים ווען ער איז אריין אין קדשי קדשים און ער האט נישט געבעטן, איז במילא איז ער חייב מיתה. מורא'דיגע ווערטער זאגט דער יונתן, ווען ער וואלט ווען געבעטן וואלט דאס נישט געשען. איר הערט וואס דא טוט זיך? איז אלץ די תפילות פון יום כיפור יעצט. ס'ווערט געברענגט וואס מ'ליינט יום כיפור, אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אהרן בזאת יבא אהרן אל הקודש, און נאכדעם שטייט ובא אהרן. יעצט איז שווער צו פארשטיין. איז דען אהרן געווען דער איינציגער כהן גדול? אז דו געסט א הוראה, די תורה לערנט אונז אז דער כהן דארף טון די אלע זאכן, איז אז דו זאגסט אהרן אהרן, איז נאכדעם ווען אהרן שטארבט אפ, ווער גייט טון די גאנצע עבודה? ס'איז א מורא'דיגע זאך. יעצט, סתם מען זאל פארשטיין אביסל אביסל, איך וויל אריינגיין אינעם לומדות. ווען דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו וועגן די פרה אדומה, שטייט דארטן, ונתן אל אלעזר הכהן. עס טוט זיך דארט א גאנצע זאך, סיי אין ספרא, סיי אין די גמרא, צו דאס וואס עס שטייט אל אלעזר מיינט מען דווקא אלעזר, צו נישט דווקא אלעזר, מיט אנדערע ווערטער צו אהרן הכהן וואלט אויך געמעגט שעכטן די פרה אדומה צו נישט, איז דא א גאנצע אריכות און ס'איז א מחלוקת. יעצט, דער רמבן זאגט אין חומש אז וועגן דעם האט אהרן נישט געטארט מאכן די עבודה פונעם פרה אדומה, ווייל אין קטיגור נעשה סניגור אהרן האט דאך געמאכט דעם עגל איז אין קטיגור נעשה סניגור איז רשי זאגט אויכעט דארטן ביי די פרה מצותה בסגן דווקא מיט א סגן יעצט צי דאס איז אייביג מיט א סגן צי נישט איז פסק'ען מיר אז שפעטער איז עס מותר אפילו בכהן גדול אויכעט. סאו איז דער רמבן איז עס מסביר אז דאס האט צו טוהן דווקא דאס האט אהרן נישט געקענט מאכן על כל פנים זעהסט דאך א גאנצע אריכות אז ס'שטייט אז מ'זאל עס געבן צו אלעזר און צו מ'מיינט דווקא אלעזר צו נישט פארוואס דא אז ס'שטייט די גאנצע צייט אהרן פארוואס איז נישט דא דא א גאנצע מחלוקת צו נאר אהרן צו ס'מעג זיין אן אנדערע כהן אויך און בכלל אונז ווייס מיר שחיטה האט געמעגט א כהן הדיוט אויך מאכן. ס'מוז נישט זיין קיין כהן גדול. וואס איז דאס דער אהרן און נאכאמאל אהרן? און וואס געשעט ווען אהרן שטארבט? דער תירוץ איז זייער זייער א טיפער תירוץ, יעצט הערט אויס וויאזוי דאס ארבעט. דער הייליגער חתם סופר זאגט פארוואס געפין מיר אונז אז ראש השנה יום כיפור איז דא א גרויס געשטופעכץ אין שול, זאגט דער חתם סופר ווייל די נשמות פון יענער וועלט וואס האבן געדאווענט דא בחיים חיותו קומען אויסהערן, זיי קומען אויסהערן פונקטליך וויאזוי מען דאווענט, איך זאג זיי קומען מאכן א ספאט טשעק אויף די קינדער צו זיי דאווענען טאקע ווייטער, צו זיי פירן זיך אידיש, און דאן גייען זיי צוריק מיט א געוואלדיגע עליה אויב די קינדער פירן זיך ווי עס דארף צו זיין. איז על כל פנים אין דעם ענין פון ראש השנה געפין מיר אז די הימל מיט ערד די נשמות וואס זיי לעבן שוין נישט אלעס אלעס איז אינאיינעם ס'איז נישט דו ביסט דארט איך בין דא דו ביסט אין הימל איך בין אויף דער ערד דו ביסט אין גן עדן און איך בין דא אויף די וועלט אין שאול תחתית ניין דאס ארבעט אלעס אינאיינעם, אינאיינעם מיינט אז דעמאלטס איז אזוי הויעך, דער יום כיפור איז אזוי הויעך, אז דער אייבישטער זאגט כאטשיג על פי טבע מוזטו עסן און טרינקען, איך וועל דיר ווייזן, דאס נישט עסן און נישט טרינקען, דאס נהנה זיין מזיו השכינה און דאס קענען לעבן, דאס איז די הויעכקייט פון יום כיפור. אונז געפין מיר. די גמרא ברענגט אין מסכת מנחות דף ק"ט, ס'איז געווען א גרויסער כהן ער האט געהייסן שמעון הצדיק, דער שמעון הצדיק איז געווען זייער גרויס און זייער הויעך אין קדושה, ברענגט דארט די גמרא אז דער שמעון הצדיק איז געווען אכציג יאר א כהן גדול און ער פלעגט אריין גיין אין בית המקדש לפני ולפנים אין קדשי קדשים יום כיפור און ער פלעגט ארויסקומען, איז יעדן יום כיפור ווען ער איז ארויסגעקומען האט ער געזאגט אז ס'וועט זיין א גוט יאר. איין יום כיפור איז ער ארויסגעקומען האט ער געזאגט אז דאס יאר גיי איך שטארבן, האט מען אים געפרעגט וואנעט ווייסטו, זאגט ער ווייל מיט מיר גייט אריין יעדעס מאל אין קדשי קדשים א זקן אחד אנגעטוהן ווייס און ער קומט ארויס אנגעטוהן ווייס, און יעצט איז ער אריינגעגאנגען מיט מיר אנגעטוהן שווארץ און ער איז ארויסגעקומען אנגעטוהן שווארץ, ווייס איך אז דאס איז עס, ס'איז די ענד אויף די אויף מיין לעבן. אזוי ברענגט די גמרא. יעצט תוס' פרעגט דארט א קשיא. ס'שטייט דאך וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, און וויאזוי האט געקענט מיט אים מיטגיין א זקן אחד. יעצט מ'קען נישט זאגן ס'איז געווען א מלאך, ווייל אפילו א מלאך טאר דאך אויך נישט זיין אין אוהל מועד, ווייל ביי מלאך שטייט אז זיי האבן א פנים פון א מענטש. פני אדם, טארן זיי דאך נישט דארט זיין, און ווער האט איהם באגלייט? ווער? ענפערט תוס', עס קען זיין אז דאס איז געווען די שכינה הקדושה, שכינה הקדושה איז א חלק פונעם כביכול וואס ער האט אראפגעשיקט אין גלות, זאל אונז האלטן אין גלות. עניוועי. יעצט, מען קען זאגן א בחינה, ס'לאזט זיך דאך זאגן, די תורה איז דאך כפטיש יפוצץ סלע, אהרן הכהן איז געבליבן דער כהן גדול אויף אייביג, אזוי געפין מיר אונז אויכעט, ס'איז געווען, אהרן האט געהאט חלישת הדעת, ווייל עס איז געווען די נשיאים האבן נישט געברענגט, כלל ישראל האט געברענגט גענוג, האט אים דער אייבערשטער געזאגט אז דו וועסט ברענגען, דו וועסט אנצינדן די מנורה, און שלך גדול משלהם, פארוואס? ווייל דיינס וועט אייביג בלייבן. לכאורה נישט צו פארשטיין, די מינוט ווען דער אייבערשטער האט חרוב געמאכט דעם בית המקדש, איז נישט געבליבן פון קיינעמס גארנישט, נישט געבליבן קיין מנורה אויך נישט. זאגט דער הייליגער רמבן אין חומש, א מורא'דיגע ווארט, דער רמבן זאגט, אז היינט שטייט אויך נאך אהרן און ער צינדט אן יעדן טאג די מנורה, און די ליכטיגקייט באלייכט אונז אין גלות. ווען ס'זאל נישט זיין די מנורה, וואלט מען אונז געווען אין דעם חושך פארלוירן אינגאנצן. איז ממילא קומט אויס לויט דעם אז אהרן הכהן קומט היינט אראפ, ס'טייטש היינט איז שוין נישטא קיין בית המקדש, אבער ביז ס'איז געווען א בית המקדש איז ער אראפגעקומען יעדעס מאל בזאת יבוא אהרן אל הקודש, ער איז מיטגעגאנגען מיט'ן כהן גדול. אנדערש וואלט דער כהן גדול נישט געקענט טוהן אזא הייליגע עבודה ווייל ס'וואלט געווען צו הויעך און דער סמך מם וואלט אים געשטערט, סאו אהרן האט געטוהן די עבודה אלע יארן. קומט אויס אז דער זקן וואס דער שמעון הצדיק האט געזעהן דאס איז געווען גאר אהרן הכהן. יעצט, ס'איז אזוי הויעך דאס, הערט אויס ווי טיף דאס גייט. אהרן הכהן האט דאך אויך נישט געטארט זיין אינעווענדיג אין אוהל מועד, אז ס'שטייט אז ס'האט קיינער נישט געטארט זיין דארטן, נו וויאזוי האט אהרן געמעגט דארט זיין? ער האט געדארפט ווען אריינלייגן די קטורת און ארויסלויפן, ער האט געמוזט בלייבן דארטן ביז ס'איז ארויפגעגאנגען די רויעך אינעם גאנצן צימער. איי, ס'שטייט דאך וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, נאר אהרן הכהן איז געווען אזוי אויסגעארבעט, ער איז אינגאנצן געווען א שטיק שכינה, ער איז נישט געווען קיין מענטש אינגאנצן, ממילא דער אהרן באגלייט יעצט יעדן כהן. און אז עטס עטס קוקן, ס'שטייט ביי יעדן כהן ווען מ'האט אים אריינגעשוואוירן פאר יום כיפור, שטייט, מסרוהו זקני בית דין, צו וועם? לזקני כהונה, איר ווייסט וואס הייסט זקני כהונה? נישט צו די אלטע אידן כהנים, לזקני כהונה צום אלטן אהרן הכהן, יעצט ביי אהרן הכהן שטייט והכהן המשיח תחתיו מבניו אז אלע זיינע קינדער גייען זיין די וואס זענען משיח תחתיו מבניו גייען קענען מעורר זיין דעם כח פון אהרן. פארוואס האט עס אהרן הכהן זוכה געווען? שטייט דאך א פסוק אין תהילים זקן אהרן שיורד על פי מדותיו. דער זקני כהונה, דער זקן אהרן האט עס, וועגן זיינע מידות האט ער דאס זוכה געווען, וואס איז ער געווען? אוהב שלום ורודף שלום ומקרבם לתורה. און מיט דעם איז אויך פארשטענדיג שטייט הכהנים והעם וואס האבן געהערט אין עזרה כשהיו שומעים את השם הנכבד והנורא מפורש יוצא מפי כהן גדול היו כורעים ומשתחווים. פרעגט די תוס' יום טוב, מ'האט דאך יעדן טאג געזאגט אין בית המקדש דעם שם המפורש, וואס איז געווען אנדערש יום כיפור? נאר דא עסטו פארשטיין. אַז אהרן הכהן האָט יום כיפּור איז אַראָפּגעקומען פון יענער וועלט און האָט אַרויסגעזאָגט דעם הייליגן באַשעפערס נאָמען דעם שם המפורש, אַז אַ גאַנץ יאָר איז דאָס נישט געווען, איז מען פאַר גרויס שרעק איז כורעים און משתחווים און מען האָט געזאָגט ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. יעצט אַז אונז האָבן נישט קיין בית המקדש, זאגט די רמבן אז אהרן הכהן צינד ווייטער אן די מנורה, קומט אויס אז ער טוט די זעלבע זאך מיט אלע אנדערע עבודות, אפילו ס'איז נישט דא קיין בית המקדש דא אונטן טוט ער אויבן די עבודה, אונז דארף מיר זיך נאר מקשר זיין מיט אהרן הכהן, וויאזוי? נאר דא איין וועג, אז מ'זאל זיין אוהב שלום ורודף שלום ומקרבן לתורה. אז אונז זאל מיר זיך פירן אזוי מיט אוהב שלום ורודף שלום, און מיר זיך מקרב זיין איינער דעם אנדערן צו די תורה, דעמאלטס עט אהרן הכהן אונז טוהן די גאנצע עבודה, אונז זאל מיר גארנישט דארפן טוהן, ממש גארנישט, ס'איז דא זייער א הייליג ווארט פון ר' איציקל נעשכיזער, האט אמאל אריינגערופן דעם. בעל תוקע, ער האט אים געוואלט אויסלערנען כוונת התקיעות, זאגט ער אזוי, די כוונת התקיעות ווייסט דער אייבערשטער, ס'פארט פון זיך אליינס, דער הייליגער טאג קומט אראפ מיט אלע השפעות ארום און ארום, זאלסט נאר זען איין זאך, זאלסט נישט קאליע מאכן, אז דו עסט נישט קאליע מאכן וועט עס פארן פון זיך אליינס, און דאס איז אונז דארף מיר זען, אז א הייליגער טאג אונז זאל מיר נישט קאליע מאכן, און עט עס פארן אלעס פון זיך אליינס. און דאס איז וואס אונז בעט מיר דעם אייבערשטן ביי כל נדרי, מען זאגט נדרנא לא נדרי ואסרנא לא אסרי ושבועתנא לא שבועות, וואס איז דאס גאנצע? וואס הייבט מען אן דעם הייליגסטן טאג פון יאר מיט אזא כל נדרי? וואס גייט דא פאר? נאר די תירוץ איז, פון ווען ס'איז חרוב געווארן דער בית המקדש און אונז זעמיר פארטריבן געווארן איז די שכינה הקדושה מיטגעגאנגען מיט אונז אין גלות, און וועגן דעם שטייט אין פסוק והוא אסור בזיקים. די שכינה הקדושה איז אנגעבינדן אין קייטלעך אין גלות, און די תכלית פון אונזער גאנצע דאווענען פון ראש השנה יום כיפור איז אז מען דארף בעטן אז די שכינה הקדושה זאל געהאלפן ווערן, ממילא מיר אונז אויך שוין געהאלפן ווערן, וועגן דעם פאר די תפילה הייבן מיר אונז אן כל נדרי אז די שכינה הקדושה זאל צוריק גיין צו איר פלאץ און ס'זאל נישט זיין קיין מסך המבדיל דורך די עבירות און זי זאל נישט זיין מער אין תפיסה. ושבועתנא לא שבועות ווייל די גמרא זאגט נשבע הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער האט געשוואוירען שלא יבא לירושלים של מעלה ער וועט נישט אריין גיין ירושלים של מעלה עד שתבנה ירושלים של מטה ביז אונז וועלמיר בויען מיט אונזערע מצוות און מעשים טובים מען מיינט נישט פיזיקעל בויען איז במילא בעט מיר אונז דעם אייבערשטן אונז האמיר אסאך געזינדיגט און אויף דעם ליידט די שכינה זי מיט אונז אין גלות בעט מיר אונז אז די שכינה הקדושה זאל שוין צוריק גיין צו איר פלאץ, און דאס מיינט ושבועתנא, אפילו דער אייבערשטער האט געשוואוירן אז ער וועט נישט אריין גיין אין ירושלים של מעלה לא שבועות, אונז זעמיר מתיר דעם נדר פארן אייבערשטן וויאזוי מיט דעם וואס אונז וועלמיר תשובה טוהן, איז במילא וועט שוין דער אייבערשטער קענען אריין גיין אין ירושלים של מעלה. און מען זאגט כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו, דער עצם היום הזה זאגט די גמרא איז מכפר, ווייל דער אייבערשטער וויל אונז מוחל זיין, מער ווי אונז וויל מיר אז דער אייבערשטער זאל אונז מוחל זיין, וויל אונז דער אייבערשטער מוחל זיין. פארוואס וויל אונז דער אייבערשטער מוחל זיין? ווייל אונז זאל מיר זיין ריין פון יעדן שמץ און פגם פון אן עבירה, ווייל די עבירות זענען דאך מבדיל צווישן אונז און צווישן דעם אייבערשטן. איז דער טאג איז געמאכט, דער אייבערשטער האט עס באשאפן, כדי ער זאל אונז קענען מוחל זיין און ס'זאל מער נישט זיין ביי אונז קיין עבירות און קיין ערוות דבר, אזוי זאגט דער זוהר הקדוש רבי שמעון בן יחאי זאגט זכאין אינון ישראל די אידן האבן אזא מין זכיה דקודשא בריך הוא אתרעי ביה ובעא לדכאה ליה דער אייבישטער טוט שטאלצירן מיט אונז און ער וויל אונז רייניגן דלא ישתכח ביה חובה ס'זאל נישט זיין ביי אונז עבירות בגין דיהון בני היכלא ווייל אונז זעמער פון די בני היכלא פונעם אייבישטנ'ס היכל. וידורון בהיכלא אונז גיימיר וואוינען אינעם אייבערשטנס געצעלט דאס איז אין ירושלים וועגן דעם זאגט מען אויך מחול לעונותינו ביום צום הכיפורים הזה כאמור אנכי אנכי הוא מוחה פשעיך למעני איך דער רבונו של עולם וויל ענק מוחל זיין די עבירות פאר מיינעטוועגן למעני, כדי עטס זאלטס קענען זוכה זיין צו דעם גרויסן דביקות וואס איך וויל ענק געבן, און וועגן דעם שטייט מחיתי כעב פשעיך שובה אלי כי גאלתיך, דער אייבערשטער בעט זיך ביי אונז, און ס'שטייט אויך כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה', איז אונז מוז מיר דאך שטיין פארן אייבערשטן. ס'וועט קומען אמאל א צייט כעת יאמר ליעקב מ'וועט פרעגן יעקב מה פעל קל די מלאכים וועלן זיין ארויסציר פון די אידן די אידן וועלן זיין נענטער צום אייבערשטן און דאס איז געווען די תכלית הבריאה וועגן דעם וויל דער אייבערשטער אז אונז זאל מיר תשובה טון ווייל ער וויל אונז קענען מטהר זיין און אונז זאל מיר צוקומען צו דביקות השם. און וועגן דעם לאָזט די משנה אויס אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם. איז למעשה, רבותי, לאָמיר נישט פאַרפּאַסן דעם הייליגן טאָג, לאָמיר מאַכן אַ הכנה און לאָמיר צוגיין צו דעם טאָג ווי עס דאַרף צו זיין, און ממילא וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אַז אונז זאָלן זיך זוכה זיין מקדש און מטהר זיין. דער אייבערשטער זאָל העלפן אונז זאָלמיר זוכה זיין צו מאַכן אַ תענוג און אַ נחת רוח פאַרן אייבערשטן, און דעמאָלט וועמיר אונז זוכה זיין. אַז ער װעט אונדז שיקן דעם גואל צדק און אונדז אױסלײזן און אונדז צעמערזײַן, אַזױ כּעת יאמר ליעקב ולישראל מה פּעל קל אונדז װעמיר זײַן דער עם הנבחר דאָס נענטסטע אַפֿילו פֿאַר מלאכים און שׂרפֿים. זײ װעלן פֿרעגן בײַ אונדז, װאָס טוט יעצט דער אײבערשטער? דער אײבערשטער זאָל העלפֿן מ'זאָל האָבן שׂכל און אױסנוצן די צײַט װי עס דאַרף צו זײַן. האָטס מיר אַלע אַ פֿרײלעכן יום-טובֿ!